ברוך השם מסכת נזיר דף סמך, ה, עמוד ב', די לעצטע שורה פון עמוד. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אונסו וספיקו, אויב נזקק לטומאה איז אונסו וספיקו איז אויך טמא. אמר רבא, האט רבא געזאגט, וואס מיינט מען ספיקו? לא תימא זאלסט נישט זאגן ספק חזא, אז צוויי ראיות האט ער זיכער געזען, נאר ס'איז איהם א ספק צו ער האט געזען א דריטע, ספק לא חזא, וועל איך דעמאלט זאגן אז ס'איז אז מ'איז איך בין מחמיר, ווי קען זיין ספק חזא ספק לא חזא, און דער מאירי זאגט ער האט געזען אויף א בגד, און ער ווייסט נישט צו דאס איז אויך געווען פון די ראיה שניה אדער דאס איז א נייע ראיה. איז דעמאלט ווי וועט זיין די דין ספק חזא ספק לא חזא, עט זיכער זיין די דין ער וועט נישט ווערן טמא און ער וועט נישט זיין מחויב קיין קרבן, זאגט רש"י, און אויב ער וועט נישט סותר זיין, למשל ווען ער האלט ביי דעם ציילן. ביי די שבעה נקיים די זיבן טעג אז ער זעט נישט וועט ער נישט סותר זיין, אלא נאר וואס מיינט מען דאס ווארט ספיקו ודאי חזא ער האט זיכער געזען זיבה נאר ספק מחמת שכבת זרע ספק מחמת ראיה, וואס הייסט עס ווייל די גמרא זאגט אזוי ווי ס'איז דא א דין דעמאלט ווען דער זב ציילט די זיבן טעג די ריינע וואס ער זעהט גארנישט ניט אויב ער האט געזעהן קרי איז דעמאלט דער דין ער איז נאר סותר איין טאג ווי עט זיין אז ער זעהט זיבה איז ער סותר דעם גאנצן מנין און ווי עט זיין ער האט געזען זיבה וואס אין דער זיבה איז אויך פארהאנען אריינגעמישט שכבת זרע, דעמאלט איז עס נישט סותר נאר איין טאג. איז דא מיינט מען אז ס'איז געוועזן ער האט געפינען שכבת זרע און זיבה אויף דעם בגד, און ער ווייסט נישט ספק. מחמת שכבת זרע, אז דאס הייסט אז עס איז געוועזן די ראיה צוזאמען מיט שכבת זרע, ממילא איז ער סותר נאר איין טאג, אדער ספק מחמת ראיה, די ספק איז אז שכבת זרע איז געווען באזונדער און די ראיה איז געווען באזונדער, דעמאלט איז דאך סותר אלעס, איז כיון שנזקק לטומאה, אויב ער איז געווארן נזקק לטומאה, ער האט פריער געהאט א חזקת טומאה, איז דער דין ספיקו טמא. דארף עס סותר זיין די פריערדיגע זיבן טעג. אין דער משנה האבן מיר געלערנט שכבת זרע טמאה. אויב נזקק לטומאה, איז שכבת זרע טמאה. פרעגט די גמרא למאי, וועלכע טומאה דא אויף די שכבת זרע? אילימא וועסטו וועלן זאגן למגע, אז משנזקק לטומאה אז מען רירט עס אן ווערט מען טמא, מי גרע משכבת זרע דטהור, אפילו דער טהור ער איז נישט געוועזן קיין זב אינגאנצן, איז דאך דער דין אויכעט אז שכבת זרע מטמא במגע, אלא וועסטו וועלן זאגן מען מיינט אזוי אז זרעו של זב מטמא במשא, אז ס'איז מטמא במשא אפילו מען האט נישט אנגערירט נאר מען האט עס געטראגן איז עס מטמא. מאן שמעת וועמען האסטו געהערט להור דיומא דער וואס ער זאל האלטן שכבת זרע של זב מטמא במשא, ווער האלט אזוי? אילימא אז די ווילסט זאגן הא תנא דער תנא דתניא מיר האבן געלערנט רב לעזער אומר רב לעזער זאגט שכבת זרע של זב אינו מטמא במשא ווען מען טראגט עס מען רירט נישט אן איז נישט מטמא במגע איז דאך יעדן שכבת זרע מטמא אפילו פון א טהור אבער במשא איז קיינס נישט מטמא ורב יהושע אומר רב יהושע זאגט מטמא במשא ס'איז מטמא במשא פארוואס? לפי שאי אפשר לה בלא צחצוחי זיבה, ווייל ס'איז דארטן פארהאנען אינעווייניג אויך צחצוחי זיבה, און זיבה איז מטמא במשא. איי אויב אזוי איז דאך אפילו ר' יהושע לא אמר אלא נאר משום צחצוחי זיבה, פארוואס איז ר' יהושע מטמא ווייל ער זאגט אז אויב ס'איז זרעו של זב איז דאך דא צחצוחי זיבה, אבל בעינה, אבער ס'זאל זיין, ס'זאל זיין נאר שכבת זרע נישט קיין זיבה, לא אמר, האט ער נישט געזאגט, און ס'לשון דער משנה וואס ס'שטייט איז ספיקו ושכבת זרעו, ווייזט אויס אפילו ס'איז דארט נישט אויסגעמישט קיין אנדערע זאך, ס'נאר זרעו אליין, דאך איז דער דין אז ס'מטמא, קענסט דאך נישט זאגן ס'זאל מטמא זיין במשא, קיינער האלט דאך נישט אז ס'זאל מטמא זיין במשא. אלא אמר רב אדא בר אהבה, האט רב אדא בר אהבה געזאגט, לומר צו זאגן שאין תולין בו, די משנה זאגט אין מסכת זבים, אויב איינער האט געזען קרי,

נאך קרי, זאגן מיר אז דאס איז נישט קיין זיבה, אבער דא יא, אויב נזקק לטומאה איז מען נישט תולה. סבר רב פפא קמיה דרבא למימר, האט רב פפא געוואלט זאגן פאר רבא'ן אז וואס איז די סברה אז אויב ער האט געזען קרי אין דעם זעלבן מעת לעת האט ער געזען זיבה, זאגן מיר אז די קרי טוט פטר'ן אז די זיבה האט נישט קיין דין פון זיבה. איידי חולשא הוא דחזא, ווייל דער מענטש איז געווארן אפגעשוואכט פון דעם וואס איז פון אים ארויסגעגאנגען שכבת זרעו, און דאס איז די סיבה אז ער זאל שפעטער זען די זיבה, און מיר האבן דאך א כלל ביי זיבה, ווען איז עס מטמא? דווקא מבשרו ולא מחמת אונסו. דעריבער זאגן מיר אז אז די קרי טוט פטר'ן זאגן אז ס'איז נישט קיין זיבה, אבער דעמאלט ווען ער איז שוין נזקק לטומאה, דעמאלט זאגט מען דאך אז אפילו ס'איז מחמת אונס, זאגט מען דאך איז דאך אויך טמא, אזוי איז דאך געשטאנען אין די משנה. בשבעה דרכים בודקין את הזב עד שלא נזקק לזיבה, דעריבער קומט דאך אויס אז אויב האט פריער געווען זרעו, שכבת זרעו, און נאכער איז געווען זיבה, זאל זיין אז דאס קומט ווייל פריער איז ארויסגעגאנגען זרעו, ס'איז א אונס, אבער א אונס איז דאך אויך מטמא די דריטע מאל. אמר ליה רבא, האט רבא אים געזאגט, כ'קען אזוי נישט זאגן, והתנן, מיר האבן געלערנט, גר שנתגייר, א גר וואס האט זיך מגייר געווען מטמא מיד בזיבה, ער האט געזען קרי איידער ער האט זיך מגייר געווען, און ער האט זיך מגייר געווען און ער האט געזען זיבה, איז מטמא בזיבה, און ווי תוספות איז דא גורס אזוי, ואמאי, פארוואס זאל ער מטמא זיין בזיבה? ער האט פריער געזען קרי איז דאך שטענדיג דא דער דין אז די קרי פטר'ט דאך די שפעטערדיגע זיבה אבער אויב ס'זאל זיין דער טעם איז ווייל מיר זאגן אז די סיבה איז די שפעטערדיגע שוואכקייט ווייל ר'איז געווארן אפגעשוואכט דעריבער האט ער געזען ביי א גר זאל איך אויך אזוי זאגן אין לך חולי גדול מזה וואס איז די חילוק צי א ישראל האט געזען קרי זאגן מיר אז דאס ברענגט די שפעטערדיגע זיבה, צו דעמאלט ווען מען האט געזען די קרי איז ער געווען א גוי, דארף מען דאך אויך זאגן אז דאס איז די סיבה אויף דעם שפעטערדיגן. ממילא קען איך נישט זאגן די סברה וואס רב פפא האט געזאגט איידי חולשא הוא דחזא, אלא נאר איך מוז אזוי זאגן אז דאס וואס מיר זאגן אז קרי

אז די קרי וועט פטר'ן די שפעטערדיגע זיבה זאל נישט זיין בא אין דעם חשבון, און ממילא וועט דאך אויך נישט זיין שווער קיין קשיא פון אי וואס מען האט פריער געלערנט גר שנתגייר מטמא מיד בזיבה, ווייל דער דין איז נאר געווארן געזאגט אויף וועמען? צו א איד, אבער דער דין איז נישט געווארן געזאגט צו א גוי, איך וויל דאך די פריערדיגע קרי זאל שפעטער פטר'ן, דעמאלט איז דאך געווען. א גוי. נאר וואס דען תנאי היא, ס'דא אין דער זאך א מחלוקת, א פארקערטע זאך, פריער האב איך געלערנט פשט, פריער האט ער געזען קרי און נאכדעם זיבה, און ביי די שאלה צו די פריערדיגע קרי פטר'ט די שפעטערדיגע זיבה, יעצט גייט די גמרא זאגן עפעס אנדערש, ער איז געווען, ער איז געווען א זב, און נאכהער האט ער געזען קרי. פארקערט איז עס איז דעמאלטס דא א מחלוקת פון תנאים צו ס'איז מטמא במשא צו נישט, איז דאס וואס שטייט דא אין דער משנה ושכבת זרעו טמאים, איז דער פשט טאקע אזוי יא אויב ס'זאל נישט קומען נאך קיין זיבה. איז טאקע די שכבת זרע נישט מטמא, נאר דעמאלט ווען עס קומט וואס האט געזען זיבה אין דעם זעלבן מעת לעת, דעמאלט איז א מחלוקת פון תנאים. דתניא האבן מיר געלערנט שכבת זרעו של זב מטמא במשא, כל מעת לעת, דעם גאנצן מעת לעת וואס האט פריער געזען זיווג, איז שכבת זרעו מטמא, ורבי יוסי אומר, און רבי יוסי זאגט, יומו, נישט א מעת לעת, נאר אויב ער האט געזען ביי טאג זיבה, און נאכדעם שכבת זרעו, איז עס נאר דעם טאג איז עס מטמא בזיבה. במאי קמיפלגי, אין וועלכע סברא קריגן זיי זיך? בדשמואל דשמואל רמי, שמואל האט געפרעגט א סתירה, כתיב שטייט אין פסוק כי יהיה בך איש, ס'וועט זיין צווישן דיר א מענטש, אשר לא יהיה טהור, טייטש איך יעצט, אשר לא יהיה טהור מיינט מען ער וועט זיין א זב, אזוי יא טייטש איך, און אחוץ דעם וועט זיין מקרה לילה.

וויאזוי די ראיה פון לפנות ערב, אפילו נאכדעם ווי די ערב איז אוועקגעגאנגען, איז ער נאך אויכעט טמא, דאס הייסט, איי איז דאך שוין א צווייטע טאג, אז ס'איז געקומען די נאכט איז דאך שוין א צווייטע טאג, נאר דער תירוץ איז אז די זיבה וואס ער האט פריער געזען איז זי מטמא די שפעטערדיגע קרי במשא א גאנצן מעת לעת. ואידך דייק, און דער אנדערע איז מדייק מקרה לילה, אז נאר לילה איז א טומאה, אבער דאס הייסט יום דעם מעת לעת, נישט דעם גאנצן מעת לעת, נאר דעם טאג. פרעגט די גמרא, ומאן דאמר מלפנות ערב, הא כתיב שטייט דאך אין פסוק מקרה לילה. זאגט די גמ' אמר לך וועט ער ענטפערן, אורחא דקרי למיתי, עס זאל קומען בלילה, אבער אין אמת איז נישט דער דין, אפילו ער האט געזען בייטאג, טוט עס אפ, איז אויב עס איז ווי מען זאגט אין דעם מעת לעת, איז אויב עס איז געווען אין דעם מעת לעת וואס האט פריער געווען זיבה, איז עס מטמא במשא, תוספות,